און מצוה ת ל איט סעיז די ברכות אן מצוות איז אלל דרבנן וויט וואן עקסעפשאן דעט איז די עקסעפשאן אף ברכת התורה און ער ברענגט פון מחבר מ ז סעיף י ד דנשים מברכות ברכת התורה די שאלה איז אין די פוסקים בית יוסף מגן אברהם וויי מברכות ברכת התורה זיי ארן נאט מחויב אין לימוד התורה נשים. זאגט די בית יוסף, זאגט די מגן אברהם, קאז דעיר מחויב טו לערן די עניינים די דינים דעט אפליי טו דעם, ביאור הלכה איז מוסיף אן דיס, דעיר מחויב טו סעי בפרשת קרבנות, ממילא זיי האבן א חיוב צו לערנען די דינים, די עניינים אין תורה, דעט אר משתייך טו דעם. הגם דעט באמת זיי זיינען ניט מחויב אין עסק התורה, זיי זיינען ניט מחויב אין לימוד התורה ביסוד, אבער א חיוב טו לערן וואטס נוגע פאר דעם, לויט די מגן אברהם און בית יוסף איז גענוג זיי קענען זאגן ברכת התורה. ער פרעגט אויף דעם אביסעלע די מנחת חינוך דעט לכאורה עס קען זיין דעט איטס שייך די ברכה טו דעם באט אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק לכאורה פרעגט דער מנחת חינוך דאסענט פאסט דאסענט פאסט אויף דעם אלא מאי זאגט דער מנחת חינוך דעט היות היות די מנהג איז לפי די רמא, די נשים ארן מברכות אן א מצות עשה הגם זמן גרמא, ממילא זאגט די מנחת חינוך ס'קען זיין ס'פאסט אזא ברכה ביי די נשים אויף ברכת התורה. עד כאן דבריו. די בריסקער רב. אין הלכות ברכות איז מעורר דעט דיס מהלך אין די פוסקים, אז ס'פאסט ביי די נשים מעיק א ברכה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, לויט די רמ א דאס איז א גוטע ווארט, א גוטע מהלך, אבער פרעגט ער א קשיא לויט די רמב ם'ס שיטה, פרעגט דער בריסקער רב אין הלכות ברכות, דעט לכאורה דער רמב ם פסק'נט, הלכות ציצית פרק ג', דעט נשים ארן נאט מברכות אן דאוז עניינים, דאוז מצוות זיי זיינען ניט משתייך צו דעם. אויב אזוי פרעגט די רב, עס פאסט דאך ניט, שווער דער רמב ם. ברענגט דער רב, בשם רבי חיים, א חידוש. זאגט ער פון ר' חיים די בריסקער רב דעט די ברכה וואס מען מאכט אויף תורה, ברכת התורה, נאט א ברכה אן די עשיית המצוה, ס'איז נאט א ברכה אן לימוד התורה פער סע, איז א ברכה אן די חפצא פון תורה. מען מאכט א ברכה אן די חפצא פון תורה וואס כלל ישראל האט פון די רבונו של עולם.

נאט אדער מצוות, ביי ברכת התורה זאגט רבי חיים איז אן די חפצא פון תורה, ממילא איווען דאו אן עצם מצוה אוו לימוד התורה דעיר נאט מצווה די נשים, באט על כל פנים איז פאסט צו מאכן א ברכה אויף די חפצא פון תורה. לפי זו הי סעז, איז קען זיין איז מיושב וואס שטייט מסכת סופרים, דער קורא בכתבי הקודש ברוך אשר קדשנו על כתבי הקודש, פאר קורא מגילות, שטייט מסכת סופרים און מברך על מקרא מגילה, זאגט דער בריסקער רב לויט די תורה פון רב חיים, איווען דאו למעשה כפשוטו דער איז נאו מצוה טו ליין כתבי הקודש בדווקא אדער מגילות בדווקא, אבער די ברכה איז נאט אן די מצוה אוו ליינען כתבי הקודש, נאר אן די מצוה

נשים מברכות, הגם דעט דער רמב"ם שיטה מן הסתם נשים אין מברכות אן די מצוות דעט דעיר נאט מצווין, אבער אן די חפצא פון תורה זיי קען יע מעיק א ברכה, רבותי זיי געבענטשט און א גוטן שבת.